בעז ה השם יתברך מסכת יומא דף כ ח. מיר הייבן אן דף כ ז עמוד ב' אונטן ואיכא דאמרי איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א מימרא פון ר' יוחנן און א קשיא וואס רב זירא האט געפרעגט אויף אים, איז דא וועמיר זען א צווייטע נוסח אין די קשיא פון רב זירא איז נאכאמאל די מימרא פון ר' יוחנן, די אריגינעלע מימרא, פאר מ'האט עס געטוישט, איז געווען אז א זר וואס איז מסדר די מערכה אויפן מזבח איז חייב מיתה, און אויף דעם ואיכא דאמרי מתקיף לה רב זירא, איז א צווייטע גירסא רב זירא'ס קשיא איז אז רב זירא פרעגט וכי יש לך עבודה שיש אחריה עבודה פסולה בזר איז דען דא א עבודה וואס ס'איז דא א עבודה דערנאך וואס א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה וואס טייטש אונז האבן דאך שוין געזעהן אז א זר איז נאר חייב מיתה טאמער ס'איז עבודה תמה טייטש טאמער ס'איז די לעצטע עבודה וואס איז דא ביי די זאך טאמער ס'איז דא א עבודה נאכדעם איז נישט דא קיין חיוב מיתה איז במילא דא אויכעט א זר וואס איז מסדר די מערכה נאכדעם דארף מען דאך ארויפלייגן אויף דעם די שני גזירי עצים קומט אויס אז סידור המערכה איז נישט קיין עבודה תמה איז וואס עפעס זאגט ר' יוחנן אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה, איז בעצם רש י לאזט דא אויס די גאנצע שטיקל גמרא ביז אלא אי איתמר הכי איתמר, אונז וועמיר אויך דאס אויסלאזן, זאגט די גמרא, אלא אי איתמר הכי איתמר, נאר וואס דען מען דארף פאררעכטן די מימרא פון ר' יוחנן, אזוי ווי מען האט נעכטן געזען, אז אמר רב אסי אמר ר' יוחנן, זר שסידר שני גזירי עצים חייב, הואיל ועבודה תמה היא, אז א זר וואס איז מסדר די שני גזירי עצים, אויף דעם איז אוודאי יא דא א חיוב מיתה, פארוואס ווייל דאס איז טאקע א עבודה תמה, דאס איז די לעצטע עבודה וואס איז דא מיט די האלץ, מתקיף לה רבא, פרעגט אבער רבא, אלא מעתה, אויב אזוי, תיבעי פייס, זאל מען דארפן לכאורה מאכן א פייס, וואס טייטש פון רבא'ס קשיא איז משמע, אז יעדע זאך וואס אזא מין חשוב'ע עבודה, אז א זר וואס טוט עס איז חייב מיתה, זאל לכאורה זיין ביי דעם א פייס, באלד וועמיר זען די גמרא וועט פרעגן אויף דעם, אבער פארדעם פרעגט די גמרא, ולא בעיא פייס? וואס טייטש איז דען נישט דא א פייס אויף סידור שני גזירי עצים? והא תניא, מ'האמער דאך געלערנט אין א ברייתא אז מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור שני גזירי עצים, אז די זעלבע כהן וואס האט זוכה געווען דעם ערשטן פייס פון תרומת הדשן איז אויך זוכה צו טוהן די סידור שני גזירי עצים, נאר וואס דען? זאגט די גמרא, די גמרא איז מסביר רבא'ס קשיא הכי קאמר, יפייסו לה בפני עצמה, טאמער ס'איז אזא מין חשוב'ע עבודה, די סידור שני גזירי עצים זיין א פייס פאר זיך אליין, פארוואס מישט מען עס אויס צוזאמען מיט תרומת הדשן? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, כדאמרינן, אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט אין דף כ ב, אז אוודאי בעצם וואלט געדארפט זיין א באזונדערע פייס אויף סידור שני גזירי עצים, נאר וואס דען, היות וואס די כהנים האבן נישט געוואלט אויפשטיין פאר די ערשטע פייס פון תרומת הדשן, האט מען שוין כולל געווען אין דעם אויכעט די סידור המערכה, און די סידור שני גזירי עצים זאלן וועלן אויפשטיין, פאר דעם איז נישט דא פאר דעם א באזונדערע פייס. פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף די גאנצע מימרא פון רבא, למימרא דעבודה תמה וזר חייב עליה מיתה בעיא פייס, אין זר חייב עליה מיתה לא בעיא פייס, וואס טייטש איז משמע פון רבא'ס ווערטער אז די סיבה פארוואס רבא פרעגט אז זאל זיין א פייס ביי סידור שני גזירי עצים איז דייקא פאר דעם ווייל א זר איז חייב מיתה ביי דעם און ווייל ס'איז עבודה תמה, און אויף דעם פרעגט די גמרא והרי שחיטה, שחיטה איז דאך כשרה בזר, א זר איז דאך נישט חייב מיתה אויף דעם, און אוודאי און אוודאי ס'איז נישט קיין עבודה תמה, און פון דעסטוועגן זעט מען אז ביי שחיטה איז דא א פייס, ענטפערט די גמרא, שאני שחיטה דתחילת עבודה דיממא היא, ווי נישט ווי, שחיטה איז די ערשטע עבודה פונעם טאג, און ממילא איז געווען שטארק חביב ביי די כהנים, איז פאר דעם איז טאקע געווען ביי דעם א פייס, אבער אוודאי בדרך כלל איז נאר דא א פייס ביי א חשובע עבודה וואס איז דא ביי דעם מיתה טאמער א זר מאכט דאס, איז רש"י לאזט דא אויך אויס די קומענדיגע שטיקל, זאגט די גמרא, אמר מר זוטרא, ואיתימא רב אשי, אז מר זוטרא האט געזאגט צו רב אשי האט געזאגט, און מען ברענגט דא א ראיה צו שיטת ר' יוחנן, אז א זר וואס מאכט צילשט ניי גזירה עצום איז חייב מיתה פארוואס? ווייל ס'איז טאקע אן עבודה תמה, וואס בעצם דאס איז דלא כרב ולוי, וואס אונז האמיר געזען אין דף כד אז רב ולוי האלטן אז סידור שני גזירי עצים הייסט נישט קיין עבודה תמה, ווייל נאך די סידור שני גזירי עצים לייגט מען דאך ארויף די פלייש פון די מערכה אויף די האלץ, און ממילא ס'איז נישט די לעצטע עבודה, אבער ר' יוחנן זאגט ניין אז ס'איז יא דא א חיוב מיתה אויף דעם ווייל ס'איז יא עבודה תמה, ברענגט די גמרא א ראיה דערצו, אף אנן נמי תנינא פון די קומענדיגע משנה, מ'עט זען אין די קומענדיגע משנה אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה, אז די ממונה זאגט אינדערפרי דארט פאר די כהנים, זייטס בודק צו עס איז שוין לעכטיג, מען זאל קענען שעכטן, איז משמע פון דעם, ואילו זמן סידור גזירי עצים לא קתני, אז די סידור שני גזירי עצים, דאס קען מען נאך מאכן ביינאכט, ס'טייטש נאר די שחיטה דארף מען זאל זיין טאג, אבער סידור שני גזירי עצים קען מען מאכן ביינאכט, איז לכאורה א ראיה פון דעם, אז דאס האט טאקע נישט קיין שייכות מיט דאס וואס מ'גייט באלד ארויפלייגן די אייברים אויף די האלץ, ווייל די הקטרה גייט זיין בייטאג, די סידור שני גזירי עצים קען זיין ביינאכט, פאר דעם טאקע האלט די משנה און אזוי אויך רבי יוחנן אז דאס איז עבודה תמה, זאגט אבער די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, הך דלית לה תקנתא קתני, הך דאית לה תקנתא לא קתני, וואס דאס האבן מיר שוין בעצם נעכטן געזען, אז ווי נישט ווי, שחיטה, טאמער מ'עט עס מאכן ווען ס'איז נאך נאכט, קען מען דאס נישט מתקן זיין, מה שאין כן סידור שני גזירי עצים קען אוודאי זיין ס'איז עבודה פון בייטאג, און קען אוודאי זיין ס'איז נישט קיין עבודה תמה, נאר די סיבה פארוואס מען איז נישט בודק צו ס'איז טאג צו נישט, ווייל לו יצוייר מען וועט מאכן סידור שני גזירי עצים ווען ס'איז נאך נאכט, קען מען דאך עס נאך פאררעכטן מען קען נאכאמאל מסדר זיין בייטאג, און פארדעם רעכנט עס נישט אויס די משנה. הדרן עלך בראשונה, הדרן עלך בראשונה, הדרן עלך בראשונה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, די דריטע פרק, אמר להם הממונה, די משנה איז דא ממשיך מיט די סדר עבודה פון יום כיפור, און מען הייבט אן גראד יום כיפור אינדערפרי, אז די ממונה דאס די סגן הכהנים זאגט רשי די סגן כהן גדול האט געזאגט פאר די כהנים צאו גייטס ארויף הויך עפעס אויף עפעס א דאך צו אויף עפעס א חומה אין בית המקדש, וראו אם הגיע זמן השחיטה, און זייטס בודק צו ס'איז שוין אנגעקומען די צייט צו שעכטן דעם קרבן תמיד, ווייל די קרבן תמיד קען מען נאר שעכטן בייטאג, איז זעטס צו ס'איז שוין לעכטיג, איז אם הגיע, טאמער ס'איז שוין טאקע געקומען די צייט, איז הרואה, דער כהן וואס ארויף אויפן דאך בודק זיין, אומר ער זאגט אזא לשון, ברקאי, ברקאי איז טייטש האט אויפגעלאכטן, מתיא בן שמואל אומר, ער זאגט מען זאגט א צווייטע לשון, אז דער וואס גייט ארויף אויפן דאך זאגט נישט ברקאי, נאר ער זאגט האיר פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר הן, מען וועט זען אין די גמרא פונקט ווער זאגט וואס, ולמה הוצרכו לכך? פארוואס האט מען געדארפט איינעם ארויפשיקן וואס איז נישט גוט אז מען שטייט פשוט אונטן און מען זעט אז ס'ווערט לעכטיג? זאגט די משנה, ווייל שפעם אחת עלה מאור הלבנה, וואס האט זיך אמאל געמאכט אז די לבנה האט לעכטיג געמאכט אביסל די הימל און מען האט זיך איינגערעדט אז דאס איז די זון, מען זעט די גמרא דאס איז נישט געווען יום כיפור ס'איז סתם געווען עפעס אמאל משך'ן יאר, ודימו שהאיר מזרח, און זיי האבן זיך איינגערעדט אז עס איז שוין טאג, ושחטו את התמיד און מען האט געשחט'ן דעם תמיד, און שפעטער האט מען געזען אז בעצם איז געווען די מאור הלבנה, האט מען געדארפט פארברענען דעם תמיד והוציאו לבית השריפה, און ממילא פאר דעם האט מען מתקן געווען אז יעדן טאג זאל א כהן ארויפגיין אויפן דאך זעהן צו ס'איז טאקע שוין ליכטיג צו די זון האט אנגעהויבן ארויפצוגיין צו ס'איז שוין די עלות אדער אפשר איז עס גאר די לבנה. זאגט די משנה ווייטער, נאכדעם וואס מען האט געזעהן ס'איז טאג, הורידו כהן גדול לבית הטבילה, האט מען גענומען דעם כהן גדול זאל זיך טובל'ען, און די משנה פירט אויס זה הכלל היה במקדש דאס איז געווען א כלל אין בית המקדש, אז כל המיסך את רגליו, איינער וואס גייט ארויס אין בית כסא, רשי זאגט לגדולים, דאס איז א ענין מיסך את רגליו אז איינער וואס זיצט אויף גדולים דעקט זיך צו די פיס, טעון טבילה דארף זיך טובל'ען פאר ער הייבט אן טון ווייטער די עבודה, וכל המטיל מים, איינער וואס גייט ארויס אויף קטנים, טעון קידוש ידיים ורגליים, דארף מאכן דארף זיך נישט טובל'ען אבער קידוש ידיים ורגליים פונעם כיור דארף ער מאכן. זאגט די הייליגע גמרא, תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ר' ישמעאל אומר, ר' ישמעאל זאגט אז דער וואס איז ארויף אויפן דאך האט געזאגט ברק ברקאי, אזוי ווי מ'האט געזען די תנא קמא אין די משנה אז ס'הייבט אן לעכטיג ווערן, און דעמאלטס האט מען טאקע גע'שחט'ן דעם תמיד. ר' עקיבא אומר, ר' עקיבא זאגט אז ער האט נישט געזאגט ברק ברקאי, מען האט געזאגט עלה ברקאי וואס דאס איז אביסל א זמן ווייטער וואס טייטש יעדע תנא וואס מען גייט דא זעהן זאגט אז די זמן איז געווען אביסל שפעטער נישט פשט ווען די זון האט אנגעהויבן ברק ברקאי אביסל לעכטיג צו ווערן נאר עלה ברקאי וואס טייטש נאך מער לעכטיג די זון איז נאך העכער אין הימל נחומא בן אפקשיון אומר אז אף ברקאי בחברון דאס טייטש אז עס איז שוין לעכטיג אפילו אין חברון דאס איז נאך אביסל שפעטער מתיא בן שמואל הממונה על הפייסות אומר אז מען זאגט האיר פני כל המזרח עד שבחברון נאך לעכטיגער, רבי יהודה בן בתירא אומר, אז מען זאגט א לשון, האיר פני כל המזרח עד בחברון, ויצאו כל העם איש איש למלאכתו, אז ס'איז אזוי מין לעכטיג, אז מענטשן זענען שוין ארויס אין ארבעט, איי פרעגט די גמרא אי הכי נגה להו טובא, אויב אזוי איז דאך עס ממש לעכטיג, דארף מען נישט ארויפגיין אויפן דאך, אויב די עולם איז שוין ארויס צום ארבעט, איז דאך עס שוין טאקע בייטאג, זאגט די גמרא ניין, האסט פארשטאנען? נישט פשט אז די מענטשן זענען טאקע ארויס אין ארבעט, נאר לשכור פועלים קאמרינן. דהיינו אוודאי די פועלים, די מענטשן וואס גייען ארויס אין ארבעט, שטייען אויף ביים נעץ, וואס דאס איז אסאך שפעטער פונעם עלות, און ס'איז שוין לעכטיג, מען דארף נישט פארדעם ארויפגיין אויפן דאך. נאר דא רעדט מען אז די בעלי בתים וואס דארפן דינגען די פועלים, זיי פלעגן אויפשטיין נאך פריערט, זיי זענען אויפגעשטאנען פארן נעץ, און דאס מיינט ויצאו כל העם איש איש למלאכתו, אז ס'איז שוין געגאנגען די בעלי בתים זוכן די פועלים, וואס דאס איז אויך צו אביסל שפעטער, פון האיר פני כל המזרח עד שבחברון, אבער ס'מיינט נישט טאקע נאכן נעץ. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב ספרא, האט רב ספרא געזאגט, צלותא דאברהם, די תפילה פון אברהם אבינו, וואס דאס מיינט תפילת מנחה, און די ראשונים שטעלן זיך, לכאורה אונז ווייס מען תפילת מנחה האט דאך יצחק מתקן געווען, נאר וואס דען, די תוס' ישנים זאגט דא אז אברהם האט אוודאי געדאווענט תפילת מנחה, נאר יצחק האט עס מתקן געווען אונז זאל מען דאווענען, על כל פנים זאגט רב ספרא אז די צלותא דאברהם מנחה איז מכי משחרי כותלי, קען מען אנהייבן דאווענען פון ווען די וואנט הייבט אן טונקל צו ווערן, ס'טייטש א מזרח וואנט, ווען די זון קומט ארויף, די זון קומט ארויף אויפן מזרח זייט, איז גראד לייכט עס אויף די גאנצע מזרח וואנט, ס'ווערט לעכטיג, שפעטער ווען ס'ווערט חצות וואס די זון איז פונקט אויבן אינמיטן הימל, איז די וואנט ווערט טונקל, איז פון דעמאלטס קען מען דאווענען מנחה. אמר רב יוסף, פרעגט רב יוסף איך פארשטיי נישט, אנן מאברהם ניקום וניגמר, קען מען זיך עפעס אפלערנען פון אברהם אבינו ווייל אברהם אבינו האט געדאווענט פונקט ביי חצות, קען מען אונז זיך עפעס אפלערנען פון אים? אברהם אבינו איז דאך געווען א זריז, ער איז געווען א זריז ביי אלע מצוות, אוודאי ער האט דעמאלטס געקענט דאווענען, אבער וואס עפעס אונז זאל מען זיך קענען אפלערנען פון אים? אמר רבא, זאגט רבא איך פארשטיי נישט וואס איז דיין קשיא, תנא גמר מאברהם ואנן לא גמרינן מיניה? מען זעט קלאר אז אפילו א ברייתא האט זיך אפגעלערנט פון אברהם, פארוואס זאל מען זיך טאקע נישט קענען אפלערנען פון אברהם אבינו? דתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק וביום השמיני ימול בשר ערלתו, מלמד שכל היום כשר למילה, אז בעצם קען מען מל'ן א גאנצע טאג, אלא שהזריזין מקדימין למצוות, נאר פון דעסט וועגן מל'ט מען אינדערפרי, ווייל זריזין מקדימין למצוות שנאמר, מען לערנט זיך אפ פון אברהם אבינו, שטייט ביי אברהם וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, זעט מען אז מען קען זיך אפלערנען פון אברהם אבינו, אלא אמר רבא, און ממילא איז רבא מסביר רב יוסף הא קא קשיא ליה, רב יוסף האט געפרעגט די קשיא, דתנן, ווייל מען האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פסחים, חל ערבי פסחים להיות בערב שבת, אז טאמער ערב פסח געפאלט ערב שבת, נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה, שעכט מען דעם קרבן תמיד זעקס א האלב שעה, וואס טייטש א האלבע שעה נאך חצות, און מ'איז עס מקריב א שעה שפעטער ווייל ס'געדויערט א שעה ביז מ'ענדיגט די אלע עבודות ביז מ'קען עס מקריב זיין. יעצט, פארוואס טאקע האט מען מקריב געווען דעם תמיד אזוי פרי ווען ערב פסח איז געפאלן ערב שבת? ווייל מ'האט געדארפט אניאגן צו מקריב זיין די אלע קרבנות פסח, און מ'האט נאך אויך געדארפט אניאגן צו בראטן דעם קרבן פסח פאר ס'ווערט שבת, און במילא האט מען מקדים געווען דעם תמיד וואס פריערט וואס מ'האט געקענט, און במילא פרעגט ר' יוסף אזוי איז רבא מסביר, ונשחטיה מכי משחרי כותלי, טאמער ביסט גערעכט אז מ'קען דאווענען מנחה פונקט פון חצות, איז פשט חצות ווערט שוין ערב, הייבט שוין אן ווערן נאכט, קען מען שוין דאווענען מנחה, אויב אזוי, די תמיד של בין הערביים קען מען אויך דעמאלטס מקריב זיין, און פארוואס האט מען געווארט א האלבע שעה נאך חצות, זאל מען אנהייבן פונקט ביי חצות, זאגט די גמרא, די גמרא ענטפערט דריי תירוצים. זאגט די גמרא מאי קושיא? איין תירוץ זאגט די גמרא, ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה משחרי משום דלא מכווני טובא, מ'קען זאגן אז די ווענט פון די בית המקדש איז נישט געווען גראד, נאר ס'איז געווען דיק פון אונטן און שמאל פון אויבן, און ממילא איז טאקע נישט שווארץ געווארן די וואנט פונקט ביי חצות, פארוואס? ווייל נארמאל א גראדע וואנט ווערט טונקל ביי חצות ווייל די זון איז פונקט אינמיטן, אבער טאמער די וואנט איז שיף, איז געדויערט עס אביסל צייט ביז ס'ווערט שווארץ, ממילא קען זיין אוואדע פון חצות וואלט מען געקענט מקריב זיין די תמיד של בין הערביים, אבער מ'האט געווארט א האלבע שעה ביז די וואנט איז שווארץ געווארן ביז די וואנט איז פארשאטנט געווארן, כדי מענטשן זאלן נישט האבן א טעות און מיינען אז ס'איז פאר חצות. אי נמי, נאך א תירוץ קען מען ענטפערן, אז שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בליבו, ס'טייטש ער איז געווען א גרויסע מומחה צו וויסן ווי די זון איז ווי די לבנה איז, ער האט זיך געקענט אויסרעכענען פונקט ווען חצות, אבער אונז אוואדע קען מען זיך טאקע נישט אפלערנען פון אים, און טאקע אין בית המקדש האט מען צוגעווארט נאך א האלבע שעה. אי נמי, נאך א תירוץ, משום דזקן ויושב בישיבה, געווען א גרויסע חכם וואס איז געזעצן אין ישיבה און געלערנט א גאנצע טאג, און ממילא אזא חכם ווי אברהם אבינו האט אוודאי נישט געמאכט קיין טעות, אבער אונז קען מען זיך נישט פארלאזן אויף דעם און פאר דעם טאקע ווארט מען א האלבע שעה. זאגט די גמרא, דאמר רב חמא ברב חנינא, מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם, פון אונזערע אבות טייטש פון אברהם אבינו האט זיך קיינמאל נישט געענדיגט די ישיבות אלעמאל געווען ישיבות ביי כלל ישראל, היו במצרים ישיבה עמהם זיי זענען געווען אין מצרים איז אויך געווען א ישיבה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק לך ואספת את זקני ישראל, זקני מיינט נישט די אלטע נאר זקני זה שקנה חכמה, ס'טייטש ס'איז געווען א ישיבה דארט, היו במדבר ישיבה עמהם, שנאמר, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, און די זעלבע זאך אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, ווי ווייסט מען שנאמר שטייט אין פסוק, ואברהם זקן בא בימים, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר, ויהי כי זקן יצחק, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר, ועיני ישראל כבדו מזוקן, אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה אפילו אליעזר געווען א זקן ויושב בישיבה שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, און נאך מער אמר ר' אלעזר, האט ר' אלעזר געזאגט שמושל בתורת רבו, ס'האט נישט געווען א מושל בכל אשר לו ער האט מושל געווען אויף די נכסים פון אברהם, און ער האט מושל געווען אויף די תורה פון אברהם, און ווייטער וואס שטייט אין פסוק הוא דמשק אליעזר, אמר ר' אלעזר זאגט ר' אלעזר וואס מיינט דמשק, שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים, דמשק איז צוזאמגעשטעלט פון די ווערטער דולה און משקה, אז ער האט געלערנט, ער האט געשעפט די וואסער, ער האט געלערנט די תורה פון זיין רעבן פון אברהם, און ער האט עס אויסגעלערנט פאר אנדערע, זעהן מיר אז סיי אברהם יצחק יעקב און אונזער אבות און אליעזר עבד אברהם זענען אלע געווען זקנים ויושבים בישיבה זאגט די גמרא אמר רב האט רב געזאגט קיים אברהם אבינו כל התורה כולה אברהם אבינו האט מקיים געווען די גאנצע תורה ווי ווייסט מען שנאמר וואס שטייט אין פסוק עקב אשר שמע אברהם בקולי און די פסוק איז דארט ממשיך וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי איז משמע אז אברהם אבינו האט מקיים געווען די גאנצע תורה אמר ליה רב שימי בר חייא לרב ואימא שבע מצוות אפשר האט ער נאר מקיים געווען די שבע מצוות בני נח וואס דאס איז דאך געווען מצווה, ענטפערט די גמרא ניין, הא איכא נמי מילה, זעהסט דאך אברהם אבינו האט מקיים געווען מילה, פרעגט די גמרא ואימא שבע מצוות ומילה, קען זיין טאקע די שבע מצוות בני נח מיט אויך מילה, ווער זאגט די גאנצע תורה? אמר ליה, אם כן אויב אזוי פארוואס שטייט אין פסוק מצוותי ותורותי, למה לי? וואלט געקענט שטיין מצוותי וחוקותי, ותורותי איז משמע אז ער האט מקיים געווען די גאנצע תורה, זאגט די גמרא אמר רבא, ואיתימא רב אשי, קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, אפילו א מצוה מדרבנן פון עירוב תבשילין האט אברהם אבינו אויך מקיים געווען ווי ווייסט מען? שנאמר שטייט אין פסוק תורותי איז א לשון רבים, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה, אפילו תורה שבעל פה און נאך מער אפילו מצוות מדרבנן האט ער אויך מקיים געווען. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, מתיא בן שמואל אומר, אז די לשון איז געווען האיר פני כל המזרח עד שבחברון והוא אומר הן, זאגט די גמרא מאן אמר הן ווער זאגט הן ווער זאגט יא וואס גייט דא פאר? אילימא הך דקאי אאיגרא, עסטו וועלן זאגן אז דער וואס שטייט אויפן דאך ער דער וואס זאגט הן? אבער אויב אזוי שטימט נישט הוא חלים והוא מפשר, ער חלומ'ט און ער איז אליין פותר חלום, קען דאך נישט זיין, ס'טייטש די לשון שטימט נישט, דער מענטש גייט ארויף אויפן דאך און ער זאגט האיר פני כל המזרח עד שבחברון, און נאכדעם פירט ער אויס הן יא, וואס ער רעדט צו זיך אליין, נאר וואס דען אלא נאר, הך דקאי אארעא, אז די וואס זענען געשטאנען אונטן זיי האבן געזאגט הן יא, אבער מנא ידע, שטימט ווייטער נישט, דער וואס גייט ארויף אויפן דאך זאגט האיר פני כל המזרח עד שבחברון, און דער וואס שטייט אויף די ערד זאגט הן, ווי ווייסט ער, ער איז דאך נישט אויבן, נאר וואס דען, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, איבעית אימא, הך דקאי אארעא. ואיבעית אימא הך דקאי אאיגרא און די גמרא איז מסביר איבעית אימא הך דקאי אאיגרא אז אויף די דאך האט געזאגט הן אז ס'איז געגאנגען אזוי אמר איהו דער מענטש איז געווען אויפן דאך האט געזאגט האיר פני כל המזרח אז די גאנצע מזרח איז לעכטיג ואמר ליה הך דקאי אארעא און דער וואס איז געשטאנען אויף די ערד האט אים צוריק געזאגט עד שבחברון ביז חברון ואמר ליה האט אים דער אויפן דאך צוריק געענטפערט איהו הן יא אז אפילו ביז חברון ואיבעית אימא דו וועסט זאגן אז ניין ווער האט געזאגט הן הך דקאי אארעא דער וואס איז געשטאנען אויף די ערד און ס'איז געגאנגען אזוי אמר איהו דער וואס איז געווען אויף די ערד האט געזאגט פאר די אויפן דאך האיר פני כל המזרח, איז אויפגעלאכטן די גאנצע מזרח, ואמר ליה האט ער אים געענטפערט, עד שבחברון ביז חברון, ואמר ליה איז דער אויף די ערד האט צוריק געענטפערט, הן, יא, דאס האב איך געמיינט ווען כ'האב דיר געפרעגט האיר פני כל המזרח האב איך געמיינט טאקע צו פרעגן ביז חברון, און ווי רש"י ברענגט דא פארוואס טאקע האט מען דערמאנט חברון, צו דערמאנען די זכות אבות, פון וואס די אבות ליגן דאך אין חברון, האט מען דערמאנט דא חברון.